פישל האָט געלויכטן אין דער אויפגערוימטער שמחהדיקער שטוב. ער האָט ניט געטראָגן מער זיין אייביקן בגד. זיין געפּאַקטער גוף איז געווען איינגעפעסטיקט אין אַ טוכענער קאַפּאָטע, אַ גלאַנציקע און אַ טיף שוואַרצע, מיט ברייטע לאַצן און מיט צוויי שורות קנעפּ. אַ בכבוד מלבוש, וואָס דער שניידער בנימין האָט אַ סך כוחות און שניידערשע בריהשקייט אַריינגעלייגט דערין ביים אויפנייען, עס פאר זיך אליין צו א יום טוב. כאטש די קאפאטע איז לאנג געהאנגען אין א ליילעך, זינט איר באלעבאס איז אוועק פון דער וועלט, איז זי געווען פונק ניי און שיין און פריש ווי די אלמנה האט זי אפגעהיט די גאנצע צייט. אזוי ניי און גלאנציג איז געווען דאס גע'ירש'נטע טוכן היטל וואס איז געזעסן אויף פישל'ס רויט-האריגן קאפ. זיין רויטע בארד האט נאך העלער געפלאמט מיט איר פייערדיגקייט פון טיף-שווארצן מלבוש אראפ. דער עולם האט זיך ממש ניט געקענט זאט אנשפיגלען אין דעם מיידאניקער אורח וואס האט פארלייכט די שטוב אין זיינע שיינע מלבושים נאך דעם שניידערשן שוכן עפר. זע, זע, עס איז אים אסור צו דערקענען! האט מען געזאגט אין שטוינונג. בנימיניכע די אלמנה האט תחילת נישט געוואלט הערן אפילו די ווייבער אראפצונעמען פון קאפ די טונקעלע שאל אירע, וועלכע זי האָט אַרויפגעצויגן אויף זיך זינט דער גזר-דין האָט זיך אָנגעהויבן, אָבער קאָפּל שמש האָט איר כלי-קודשדיק באַפוילן אָנצוטאָן אַ שבתדיק קלייד און טיכל. אין דעם זכות וועט איר געהאָלפן ווערן, אסתר האָדעס, האָט ער איר צוגעזאָגט. די ווייבער האָבן מיט גרויס בריהשקייט אין עניינים פון באצירן כלות, אויסגעצירט די אלמנה אין אירע יום טוב קליידער. ביי איר גאנצן צער האט איר ווייבליכער און רונדער קערפער ארויסגעשעלט זיך מיט כלה'שן חן פון די יום טוב'דיגע מלבושים. אירע שווארצע אויגן האבן געפינקלט פון אונטער דעם ווייס-זיידענעם טיכל. גיך ווי פעלטע צאפ האט זיך געאיילט אין יענעם שבת צונאכט, האט קאפל שמש אויך איצט געאיילט מיט דער שמחה. תנאים און חתונה זיינען געפראוועט געווארן איינס נאכן אנדערן, ווי מנחה און מעריב אין א שפעטן פארנאכט. זאל מען דערלאנגען א טעלער צו צעברעכן אויף מזל, האט קאפל געגעבן באפעלן. פעלטע האט געבראכט א טעלער, ניט קיין ליימענעם און געשפאלטענעם, נאר א ווייס פארצעלייענעם און גאנצן, וואס מען האט צעבראכן אויף שערבלעך ארום פישל'ס פיס. די ברכות אונטער דער חופה זיינען אפילו ניט אנגעטרויט געווארן קאפל שמש, ווי דער שטייגער עס איז געווען אנצוטרויען אים אזעלכע אויף שטילע חתונות צווישן אלמנות און אלמן'ס, נאר דעם רב אליין, ווי פישל מיידאניקער האט עס אלע מאל באגערט פארן טאג פון זיין שמחה. דער רב האט אויך קיינמאל פריער אפילו אויף די אנגעזעהנסטע חתונות אין דאלינעץ ניט אַרײַנגעלייגט אַזוי פֿיל פֿײַערלעכקייט און באַטעמטקייט בײַם מסדר קידושין זײַן, ווי ער האָט עס געטאָן איצט בײַם מזווג זײַן אַ מיטל-יאָריקע שנײַדערשע אַלמנה מיט אַן אַלמן, אַן אויפֿקויפֿער פֿון חזר-האָר. קול-ששון וקול-שׂימחה, קול-חתן וקול-כּלה. האט ער געציקלט זיך און אויסגעזונגען מיט מתיקות די פרייליכע פסוקים. דער עולם האט געפילט די זיסקייט פון די ווערטער ווי גוטן פרישן האניג. מזל טוב! אין א גוטער מזל'דיגער שעה האבן אלע געוואונטשן חתן כלה. די אלמאנישע כלה האט אנגענומען איר באשערטן ביי דער האנט און אים גלייך פון דער חופה צוגעפירט צו די קראנקע בעטן וואס זענען געשטאנען איינס קעגן אנדערן מיט א שטח פון אן אייל אפגערוקט.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.